ברוך השם, מסכת ביעא, דף י"ז עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, יום טוב שחל להיות בשבת, אזוי ווייסן מיר, יום טוב זאגט מען אין שמונה עשרה, זיבן ברכות. די ערשטע דריי פון וואס מען זאגט אלעמאל, און די לעצטע דריי און איין ברכה פון יום טוב, די זעלבע זאך שבת זאגט מען אויכעט זיבן ברכות מ'ענדיגט מקדש השבת, ווי וועט זיין אז דער טאג האט צוויי קדושות אי ס'איז יום טוב און אי ס'איז שבת, בית שמאי אומרים מתפלל שמונה אז ס'דא אכט ברכות, ער דארף זאגן די דריי ערשטע ברכות פון שמונה עשרה און די דריי לעצטע ואומר של שבת בפני עצמה, א באזונדער ברכה פון שבת, מקדש השבת, ושל יום טוב בפני עצמה, און א באזונדער ברכה דארף ער זאגן מקדש ישראל והזמנים, ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, מתפלל שבע. אז שבת מיט יום טוב זאגט איז איין ברכה, און וויאזוי איז דער נוסח פון דער מיטלסטע ברכה, מתחיל בשל שבת, ער פאנגט אהן פון שבת, און מסיים בשל שבת, און די ענדע זאל אויך זיין נאר מקדש השבת, נישט ווי מיר ענדיגן מקדש השבת וישראל והזמנים, נאר ענדיגן נאר בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע. אינמיטן זאגט ער קדושת היום נאך ותתן לנו ה' אלקינו, דארט את יום המנוחה הזה ואת יום חג פלוני הזה. רבי אומר, רבי זאגט, אף חותם בה, אויך ביי די ענדע דארף ער אויך זאגן, מקדש השבת ישראל והזמנים. דארף דאס אויך דערמאנען, נישט ווי מען האט פריער געלערנט אז מסיים אז די ענדע ברכה איז נאר בשל שבת, ער טוט ענדיגן נאר מקדש השבת, רבי זאגט ער דארף ענדיגן מקדש השבת ישראל והזמנים. תני תנא קמיה דרבינא, א תנא האט געלערנט פאר רבינא'ן אז מען דארף ענדיגן מקדש ישראל והשבת והזמנים, אין אמת'ן, די גמרא אין ברכות פרעגט א קשיא, ווי קען מען דערמאנען צוויי זאכן אין איין ברכה, אין עושין מצוות חבילות חבילות, פארוואס דערמאנען מיר מקדש ישראל והזמנים? זאגט די גמרא דארטן אז דאס איז איין זאך, מקדש ישראל, דער אייבישטער האט געגעבן די אידן א קדושה והזמנים, ווייל זיי האבן די קדושה קענען זיי באשטימען ווען די זמנים, ווייל מען האט איבער געגעבן דעם עיבור החודש צו מאכן ראש חודש פאר די אידן, קומט אויס אז די ימים טובים זענען אפהענגיג אין די קדושה פון די אידן, אבער שבת, שבת איז דאך פון ששת ימי בראשית, דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט אין זעקס טעג, און ער האט גערוהט אין זיבעטן טאג, איז שטענדיג די זיבעטע טאג שבת, ס'גארנישט ניט אפהענגיג אין קביעות פון חודש, און דער תנא האט געלערנט, מקדש ישראל, מ'גיט קדושה די אידן, אז ס'זאל זיין שבת זאל זיין קדושה און והזמנים מיט יום טוב קדושה, אמר ליה האט רבינא געזאגט צום תנא, אטו שבת ישראל מקדשי ליה, שבת טוען די אידן מאכן די קדושה, והא שבת מקדשא וקיימא, שבת די קדושה פון שבת איז שוין מששת ימי בראשית, בשלמא די קדושה פון די יום טובים דארף מען פריער מקדים זיין קדושת ישראל, ווייל דורך די קדושה פון די אידן קומט די קדושה פון די יום טובים. אז די אידן זאלן נישט האבן קיין קדושה, וואלטן זיי נישט געקאנט באשטימען די חדשים, און זיי וואלטן נישט געקאנט באשטימען אויך ווען ס'איז די יום טוב, אבער שבת האט דאך נישט צוטון מיט דעם, אלא אימא, זאג אזוי, מקדש השבת, ישראל האבן קדושה והזמנים, זאלן מקדש זיין די זמנים, אמר רב יוסף, הלכה כרבי, די הלכה איז ווי רבי. אז ביי די חתימה דארף זיין אי שבת און אי יום טוב, וכדתריץ רבינא ווי רבינא האט געענטפערט אז דארף זיין מקדש השבת ישראל והזמנים. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט שבת שחל להיות בראש חודש שבת ראש חודש או בחולו של מועד. אדער שבת חול המועד, ערבית ביי מעריב, שחרית און מנחה, ביי שחרית און ביי מנחה, מתפלל שבע, זאגט ער זיבן ברכות אזוי ווי מען זאגט יעדן שבת, ואומר מעין המאורע בעבודה, און ער זאגט פון די פאסירונג פון דעם טאג אין דער ברכה פון רצה, ער זאגט יעלה ויבוא זאגט ער בעבודה, עבודה רופט זיך אן פון דער ברכה פון רצה, אזוי ווי מיר זאגן יעלה ויבוא. ואם לא אמר, אויב מען האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא, מחזירין אותו, דארף מען נאכאמאל זאגן שמונה עשרה, נאר ביי ראש חודש ביינאכט דארף מען נישט נאכאמאל זאגן. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט אז מען זאגט עס נישט אין דער ברכה פון רצה אין עבודה, נאר בהודאה, ביי מודים, אזוי ווי על הנסים, חנוכה און פורים, זאגט מען דאך ביי דער ברכה פון מודים, זאגט מען דארט אויך מעין המאורע. ובמוספין און ביי מוסף, עס איז אזוי, ביי ערבית שחרית און מנחה איז דאך נישטא קיין ספעציעלע תפילה, נאר ווען ראש חודש צו חול המועד איז אין א וואכעדיגן טאג, דאווענט מען דאך די וואכעדיגע שמונה עשרה, נאר מען טוט דערמאנען יעלה ויבוא, איז די זעלבע זאך צו שבת, געפאלט מען זאגט מען יעלה ויבוא. ווי איז אבער ביי מוסף? מוסף וואס איז א וואכעדיגער טאג, חול המועד צו ראש חודש, איז דאך דא וועגן ראש חודש א מוסף, וועגן חול המועד איז דא א מוסף. מתחיל בשל שבת הייבט ער אן פון שבת, און מסיים בשל שבת און ער ענדיגט פון שבת, ואומר קדושת היום באמצע, און ער זאגט קדושת היום אינמיטן. דאס איז יא אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט אליבא דבית הלל ר' שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומרים כל מקום שהוזקק לשבע אויב ער דארף ער זאגט שוין ס'איז דא יעצט זיבן ברכות זיי גייען קריגן אויף ערבית שחרית און מנחה מיר האבן דאך פריער געזאגט ערבית שחרית און מנחה דאווענט מען נאר די שמונה עשרה אזוי ווי שבת נאר וואס דען, מ'טוט נאר דערמאנען יעלה ויבוא, זיי זאגן נישט אזוי, זיי זאגן אויב מען זאגט זיבן ברכות, מתחיל בשל שבת, און מסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע, אפילו ביי שחרית און ביי מעריב און ביי מנחה, אמר רב הונא, אין הלכה כאותו הזוג, די הלכה איז נישט כאותו הזוג, נאר די הלכה איז ווי דער תנא קמא, וואס דער תנא קמא זאגט אז ערבית שחרית און מנחה און מיט דער זאגט ער שבע און ער זאגט מעין המאורע בעבודה, איי איז דאך שווער וואס שטייט דא דאס לשון אין הלכה כאותו הזוג, זאל ער זאגן הלכה כתנא קמא, גיט א קוק אין תוספות דער ערשטער תוספות. און רש"י זאגט עס אויכעט ואם תאמר אמאי לא קאמר הלכה כתנא קמא, וואס זאגט ער עס א לשון שלילה, ויש לומר דאי הוה אמר הלכה כתנא קמא, ער זאל געווען זאגן די הלכה ווי תנא קמא הוה משמע כל דבריו, אלעס איז ווי די תנא קמא, אף מה שאומר אויך פון דעם וואס ער זאגט מסיים אז ער ענדיגט נאר בשל שבת. אפי' חול המועד דערמאנט ער נאר אינמיטן, והא ליתא ס'איז אבער נישט אזוי, דיע זאך בלייבט נישט ווי די תנא קמא, דקיימא לן דהלכתא כרבי דאומר, וואס רבי זאגט חותם ברוך מקדש השבת ישראל והזמנים, קומט דאך אויס אז די הלכה איז נישט ווי די תנא קמא אויכעט, די הלכה איז נישט כאותו הזוג. לגבי די זאכן וואס זיי זאגן ביי ערבית שחרית און מנחה, און די הלכה איז אויך נישט ווי די תנא קמא, ווייל די תנא קמא זאגט דאך אז מען טוט ענדיגן נאר מקדש דאנערשטאג און פרייטאג איז געווען יום טוב, און ער וויל שבת גיין מער ווי אלפיים אמה. האט ער געדארפן מאכן דעם עירוב ערב יום טוב אז ער זאל קענען גיין שבת ווייטער, האט ער נישט געמאכט קיין עירוב, קען ער, אויב ער דערמאנט זיך דאנערשטאג דעם ערשטן טאג יום טוב, קען ער מאכן א עירוב, און ער מאכט א תנאי אזוי, ער זאגט אזוי, אויב היינט איז א וואכעדיגע טאג און מארגן איז יום טוב, איז מיין עירוב א עירוב, און אויב ווידער אויב היינט איז יום טוב זאג איך גארנישט נישט, זאג איך גארנישט נישט, און מארגן זאגט ער אויך די זעלבע זאך, אויב נעכטן איז געווען א וואכעדיגע טאג האב איך זיך שוין געמאכט די עירוב תחומין, און אויב נעכטן איז געווען יום טוב מאך איך יעצט דעם עירוב תחומין. אמר רבא, האט רבא געזאגט. מניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב לחבירו ומתנה, עירובי תבשילין מאכט מען מיום טוב לחבירו און מען מאכט א תנאי, ביי עירובי תבשילין דארף ער נאר מאכן דעם תנאי נאר דעם ערשטן טאג, דאס הייסט דאנערשטאג, דעם ערשטן טאג מאכט ער דעם עירוב, און ער זאגט, איז היינט א וואכעדיגער טאג און מארגן איז יום טוב, מאך איך יעצט דעם עירוב, און אויב ווידער. היינט איז יום טוב, היינט דאנערשטאג איז יום טוב, איז דאך מארגן א וואכעדיגע טאג, און אויב מארגן איז א וואכעדיגע טאג, דארף איך אינגאנצן נישט האבן קיין עירוב. מאן דאמר עירובי תחומין, דער וועלכער לערנט אז מען קען מאכן עירובי תחומין אויף א תנאי, כל שכן עירובי תבשילין, קען מען א עירוב תבשילין אוודאי מאכן. ומאן דאמר דער וואס דערמאנט עירובי תבשילין קען ער מאכן אבל עירובי תחומין וועט ער האלטן לא קען מען נישט מאכן מאי טעמא דלמקני שביתה מען זאל קונה שביתה זיין בשבתא שבתא מיינט מען יום טוב לא אפילו מכח א ספק קען מען אויכעט נישט. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט אין אופין מיום טוב לחבירו מען טאר נישט באקן דעם ערשטן טאג יום טוב אויף דעם צווייטן טאג באמת אמרו, אין אמת'ן האט מען געזאגט אומעטום וואו ס'שטייט באמת אמרו מיינט מען אזוי די הלכה. ממלאה אשה כל הקדירה בשר, א פרוי קען אנפילן דעם גאנצן טאפ מיט פלייש, אף על פי שאינה צריכה אלא חתיכה אחת, אפילו זי דארף נאר איין שטיקל, פארוואס? ווייל דאס איז איין טירחא, דעריבער מעג זי עס אנפילן. ממלא נחתום, א בעקער קען אנפילן חבית של מים א פולע פאס מיט וואסער, אף על פי שאינו צריך, אפילו ער דארף נישט אלא קיתון אחד נאר איין קריגל, אבל אבער לאפות, אבער באקן, איז דאך יעדע ברויט איז דאך א באזונדער טירחא, אינו אופה טוט מען נישט באקן אלא מה שצריך לו נאר דאס וואס ער דארף אויף יום טוב, און וואס ער דארף אויף דעם ערשטן טאג, מער קען מען נישט, אבער דאקעגן אויב מען קאכט אין דעם זעלבן טאפ אי אויפן ערשטן טאג אי אויפן צווייטן מעג מען. רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר קריגט אויף פת אויכעט און ער זאגט, ממלאה אשה כל התנור פת, א פרוי מעג אנפילן דעם גאנצן אויוון מיט ברויט. פארוואס? די אמאליגע אויוונס זענען געווען קליינע אויוונס, איז אויב ס'איז דא מער ברויט אין דעם אויוון, איז דאך דא ווינציגער פלאץ וואו עס זאל זיך צעשפרייטן די היץ, איז דאך די היץ מערער. דאס זאגט ער מפני שהפת נאפה יפה, ווייל די ברויט ווערט גוט געבאקן בזמן שהתנור מלא, ווייל ווען דער אויוון איז פול, ווייל זייער אויוון איז געווען קליינע, און מ'האט באהאפטן די ברויט אין די ווענט, און אויב ער איז פול איז דער חלל ווינציגער, איז דא מערער היץ. אמר רבא, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אז ביי פת איז אויך דער זעלבער דין, אז מען מעג א פולן אויוון באקן מיט ברויט. איבעיא להו האבן בני הישיבה געפרעגט, מי שלא הניח עירובי תבשילין, איינער האט פארגעסן צו מאכן עירוב תבשילין, צי זאגן מיר הוא נאסר, ער טאר נישט באקן און קאכן פון יום טוב אויף שבת ווייל ער האט דאך נישט קיין עירוב תבשילין, וקמחו נאסר, און זיין מעל איז אויך געווארן גע'אסר'ט, אז א אנדערער טאר נישט נעמען זיין מעל און פאר אים באקן. או דילמא, אדער הוא נאסר, ער טאר טאקע נישט, ואין קמחו נאסר, אבער זיין מעל ווערט נישט גע'אסר'ט. למאי נפקא מינה, וואס וועט מיר זיין דער חילוק איז לאקנויי קמחו לאחרים, צי דארף ער יום טוב אוועק געבן זיין מעל מקנה זיין פאר אנדערע, אי אמרת אויב כ'וועל זאגן הוא נאסר ער איז אסור וקמחו נאסר און זיין מעל איז אויך גע'אסר'ט, איז כל זמן דאס איז זיין מעל טאר מען נישט באקן טאר מען נישט קאכן פאר אים, דעריבער צריך לאקנויי קמחו לאחרים, דארף ער אוועקגעבן מקנה זיין זיין מעל צו אנדערע, וועלן די אנדערע זאלן נישט עסן זיינע, און די אנדערע וועלן קענען באקן און געבן א מתנה. ואי אמרת אויב איך וועל זאגן, הוא נאסר, ער טאר נישט באקן, אבער ואין קמחו נאסר, די מעל ווערט נישט גע'אסר'ט, לא צריך לאקנויי קמחו לאחרים, דארף ער נישט מקנה זיין די מעל צו אנדערע, נאר אנדערע קענען אריינקומען און פאר אים באקן מיט זיין מעל. פרעגט ער מאי, ווי איז דער דין. זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר פושט זיין האבן מיר געלערנט מי שלא הניח עירובי תבשילין איינער האט נישט געמאכט קיין עירוב תבשילין הרי זה לא יאפה זאל ער נישט באקן ולא יבשל נישט קאכן ולא יטמין ער זאל נישט שטעלן קיין טשולנט לא לו נישט פאר זיך ולא לאחרים נישט פאר אנדערע ולא אחרים אופין ומבשלין לו און אנדערע קענען נישט באקן און קאכן פאר אים מיט זיין מעל, כיצד הוא עושה, וואס זאל ער טון? ער דארף דאך עסן. מקנה קמחו לאחרים, ער איז מקנה זיין מעל צו אנדערע, ואופין לו, און אנדערע טוען פאר אים באקן, ומבשלין לו, זיי טוען פאר אים קאכן, שמע מינה פון דעם איז א ראיה, הוא נאסר, ער ווערט גע'אסר'ט, וקמחו נאסר, די מעל ווערט גע'אסר'ט, שמע מינה, דאס איז די ראיה. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, עבר, ער האט געטון אן עבירה במזיד, ואפה, און האט געבאקן, ער האט נישט געמאכט קיין עירובי תבשילין, און ער איז געגאנגען געבאקן פון יום טוב אויף שבת, מאי, צו מעג ער דאס עסן צו נישט? תא שמע, ס'איז דאך פשוט, מיר האבן געלערנט, מי שלא הניח עירובי תבשילין, איינער האט נישט געלייגט קיין עירובי תבשילין, כיצד הוא עושה? אין וועלכן וועג וועט ער קענען עסן? מקנה קמחו לאחרים, ער גיט אוועק זיין מעל צו אנדערע, ואחרים אופין לו, אנדערע באקן פאר אים, ומבשלין לו, און אנדערע קאכן פאר אים. גייט מיר דער תנא דא דערציילן אלע דינים וואס איז פארהאנען אויב. און דער תנא גייט דאך מיר דא אויך דערציילן די עצה וואס זאל איך טון מיט דעם מענטש וואס האט נישט קיין עירוב. ואי איתא, און אויב איך וועל זאגן אז עבר ואפה, האט עובר געווען און האט געבאקן, מעג ער עס עסן? ליתני, זאל ער מיר אויך דערציילן דעם דין, עבר ואפה מותר, ווייל ער גייט דאך מיר דערציילן אלע וועגן וואס פארהאן ער זאל עסן, איין וועג איז פארהאנען, מקנה קמחו לאחרים, זאל ער מיר זאגן די זעלבע זאך. אויב עבר ואפה מעג ער אויך. און ווי נאך אז ער לערנט דאס נישט, איז א סימן אז עבר ואפה, ער האט עובר געווען, האט געבאקן פון יום טוב אויף שבת איז אסור. אמר רב אדא בר מתנה, ס'איז נישט קיין ראיה, קען זיין אז אין אמת'ן אפילו עבר ואפה איז אויך מותר.

איינער האט געלייגט עירובי תבשילין הרי זה אופה, קען ער באקן, ומבשל, מען קען קאכן, ומטמין, מען קען שטעלן טשולנט, ואם רצה לאכול את עירובו, אויב ער וויל אויפעסן דעם עירוב, איז נאכדעם ווען ער האט געבאקט און געקאכט, וויל ער נאך אין יום טוב אויפעסן דעם עירוב, הרשות בידו, גלייכער איז גלייכער אז ער באהאלט אים דעם עירוב ביז שבת. אז ס'איז געווארן געטוהן מיט דעם איין מצוה זאל ווערן געטוהן נאך א מצוה, און אויב ער וויל קען ער עס אפעסן. נאר ווען? נאך דעם באקן קאכן. אכלו עד שלא אפה, עד שלא בישל, עד שלא הטמין. אויב ער האט פריער אויפגעגעסן, הרי זה לא יאפה, ולא יבשל, ולא יטמין, לא לו, נישט פאר זיך, ולא לאחרים, נישט פאר אנדערע. ולא אחרים אופין ומבשלין לו, און אנדערע קענען אויך נישט באקן און זיי קענען נישט קאכן פאר אים, אבל מבשל הוא ליום טוב, ער קען קאכן פאר יום טוב, ואם הותיר אז ס'איז איבערגעבליבן הותיר לשבת, און די זעלבע ער קען אין זעלבן טאפ קאכן פאר יום טוב, אז ס'בלייבט איבער בלייבט איבער פאר שבת, ובלבד שלא יערים, ער זאל נישט מאכן קיין הערמה קיין טריק, ער האט שוין אפגעקאכט איין טאפ פאר יום טוב זאגט ער נאר דאס שמעקט מיר נישט איך וויל קאכן איך וויל א צווייטן און אזוי א דריטן, דאס טאר מען נישט, ואם הערים, און אויב ער האט געמאכט א הערמה, אסור, טאר ער עס נישט עסן שבת, זעהט זיך פון דעם אויך אז עבר ואפה איז אסור. אמר רב אשי, זאגט רב אשי פון דעם איז נישט קיין ראיה, קען זיין, עבר ואפה איז מותר. הערמה קאמרת, דו גייסט זאגן פון א הערמה? שאני הערמה, הערמה איז א אנדער זאך, דאחמירו בה רבנן טפי ממזיד, ביי א הערמה האבן די רבנן מער מחמיר געווען ווי מזיד, טאקע במזיד עבר ואפה איז מותר, אבער ביי א הערמה דארף מען מחמיר זיין, פארוואס? ווייל אויב איינער טוט במזיד, ווייסן מענטשן ער איז א רשע, עובר צו זיין אויף די רייד פון די חכמים, קיינער וועט זיך פון אים נישט אפלערנען, אבער ביי א הערמה וועלן אנדערע מיינען, אה, ער איז דאך ערליכער איד, והא ראיה ער האט דירעקט נישט געקאכט, א הערמה מעג מאכן דעם טריק. נאך א זאך איז נוגע, נישט בלויז וועגן אנדערע, וועגן אים אליין אויכעט, אז אויב ער האט געטאן אן עבירה, ווייסט ער ער דארף טאן תשובה, וועט ער טאן תשובה, וועט נישט אוועקגיין פון דעם דער דין עירוב, ער וועט דאך תשובה טאן, אבער ביי א הערמה, מיינט ער האט געטון בהיתר, ער נארט זיך אליין אפ, דעריבער איז ביי א הערמה טוט מען מער קנס'ענען. רשי. מיר האבן פריער געהאט א שאלה אין גמרא אז פרייטאג געפאלט יום טוב, טאר מען דאך נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת, נאר דווקא אז מען האט געמאכט ערב יום טוב א עירוב תבשילין, און ווי וועט זיין איינער האט נישט געמאכט קיין עירוב תבשילין און ער האט געקאכט פון יום טוב אויף שבת, צו מעג ער דאס עסן שבת צו נישט, האב איך געוואלט זיך פושט זיין פון א ברייתא, וואס אין דער ברייתא שטייט אז אויב איינער האט נישט געמאכט קיין עירוב און ער האט געמאכט א ערמה, ער האט יום טוב אפגעקאכט א טאפ און ער זאגט דאס קאך איך פאר היינט פאר יום טוב, נאכער זאגט ער נאר דאס איז נישט גוט, ער קאכט א צווייטן טאפ, און אזוי האט ער אפגעקאכט אויף שבת, איז געשטאנען אין דער ברייתא אם הערים אויב מען מאכט א ערמה אסור טאר מען נישט עסן, האט זיך די גמרא געוואלט פון דעם פושט זיין אז דער זעלבער דין איז אויב ער האט עובר אן א ערמה איז אויך אסור, האט די גמרא געזאגט פון ערמה קען איך זיך נישט ברענגען א ראיה, ערמה איז הארבער ווי מזיד. ווי רש"י זאגט אויף דעם צוויי טעמים, איינמאל איז ערמה הארבער ווייל ביי ערמה וועט דאך דער מענטש קיינמאל נישט תשובה טון, ער מיינט ער האט ער האט נישט געטון קיין עבירה, אבער ביי מזיד ווייסט ער אז ער וועט זיך אמאל כאפן ער האט געטון אן עבירה וועט ער תשובה טון, נאך א זאך אז דארטן ווי ער איז מזיד ווייסן אלע ער איז א רשע, קיינער וועט זיך פון אים נישט אפלערנען. ווי איז אבער ביי הערמה וועלן זיך אנדערע פארקוקן אויף אים, איז דעריבער זאגן מיר ביי ערמה איז טאקע אסור, אבער דארטן ביי מזיד ווייס מען נישט. רב נחמן בר יצחק אמר, רב נחמן בר יצחק זאגט, קען זיין פון ערמה ביז דעם דין מזיד קען זיין איז נישט קיין חילוק, דאך קען איך זיך נישט פושט זיין אונזער שאלה. הא מני, ווי ווער וועט אויסקומען די ברייתא וואס דארטן שטייט אם הערים אסור חנניה היא ואליבא דבית שמאי, דאס גייט חנניה אליבא דבית שמאי, וואס מיר הערן, מיר זעען אין אנדערע ערטער אז חנניה איז זייער מחמיר אין די דיני עירוב, לויט אים נאך טאקע, וועל איך טאקע זאגן אם הערים אסור מזיד איז אסור. אבער מיר האבן געפרעגט די שאלה נישט ווי חנניה לערנט אליבא דבית שמאי, נאר מיר פרעגן די שאלה אליבא דבית הלל, אליבא דבית הלל קען זיין איז נישט אסור ווי זעען מיר אז חנניה איז מחמיר אליבא דבית שמאי, דתניא מיר האבן געלערנט חנניה אומר חנניה זאגט, בית שמאי אומרים די בית שמאי זאגן, אין אופין. מען טאר נישט באקן ווען פרייטאג איז יום טוב טאר מען נישט באקן אויף שבת, אלא אם כן עירב בפת, ער האט געמאכט א עירוב מיט ברויט, ואין מבשלין, מען קען נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת, אלא אם כן עירב בתבשיל, ער האט געמאכט דעם עירוב מיט א געקאכטע זאך, ואין טומנין, מען קען נישט ווי מען זאגט שטעלן טשולנט, אלא אם כן היו חמין טמונין מערב יום טוב. חנניה לערנט אז א עירוב טוט אויף מיט וואס כ'האב אנגעהויבן צו קאכן, וואס כ'האב אנגעהויבן צו טון דאס איז מותר, אויב ער מאכט א עירוב נאר מיט א תבשיל, מעג ער נאר קאכן, אויב ער מאכט א עירוב נאר מיט א געבאקענע זאך, מעג ער נאר באקן, איז דאך דאס א געוואלדיגע חומרא. ובית הלל אומרים, די בית הלל זאגן, מערב בתבשיל אחד, ס'גענוג צו מאכן א עירוב מיט איין תבשיל, ועושה בו כל צרכו, מען טוט אלעס. זע איך דאך אז חנניה איז דא א שטארקע מחמיר, און לויט אים נאך איך זע ער איז אזוי א מחמיר, וועט טאקע לויט אים אויסקומען דער דין אז אויב עבר ואפה איז טאקע אסור, די ברייתא גייט ווי ער, אבער אונזער שאלה איז אליבא דבית הלל, ביז אהער האבן מיר געהאט אין גמרא שוין דריי שיטות, חנניה אליבא דבית שמאי זאגט אז יעדע זאך וואס ער וויל טון פון יום טוב אויף שבת מוז ער מיט דער זאך מאכן א עירוב, און מיר האבן געהאט אין אנפאנג ט"ו עמוד ב' האבן מיר געהאט רב לעזער וואס רב לעזער זאגט אז דער עירוב דארף זיין פון צוויי זאכן אין אופין אלא על האפוי ואין מבשלים אלא על המבושל אבער ווען איך מאך מיט א דבר האפוי מיט א דבר המבושל איז שוין גענוג פאר אלע זאכן, און נאך די בית הלל זענען ווידער מקיל אז ס'איז גענוג תבשיל אחד. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס דו האסט פריער געפרעגט, מי שלא הניח עירוב תבשילין ועבר ואפה, האסטו געפרעגט מאי. כ'וועל זיך דאס פושט זיין. האבן מיר געלערנט. המעשר פירותיו בשבת, איינער האט שבת געמעשרט זיינע פירות בשוגג, אויב ער האט אפגעשיידט די מעשר בשוגג יאכל, מעג ער עסן די פירות אין שבת, במזיד, במזיד לא יאכל טאר ער נישט עסן, ווייל די חכמים האבן דאך געזאגט, אז מען טאר ניט אפשעדן שבת און יום טוב קיין תרומות ומעשרות, און אויב ר'האט עובר געווען אויף די חכמים זאך טאר ער עס נישט עסן, זע איך דאך אז די רבנן האבן מחמיר געווען ביי זייערע דינים אפילו דארט ווי עס האנדלט זיך וועגן עונג שבת. דאך זאגן מיר ער טאר נישט עסן, איז די זעלבע זאך אונזער שאלה אז איינער האט נישט געמאכט קיין עירוב תבשילין און ער האט געקאכט פון יום טוב אויף שבת טאר ער נישט עסן. די שאלה איז דאך געווען אויף במזיד, עבר ואפה. זאגט די גמרא פון דא איז נישט קיין ראיה לא צריכא דא רעדט זיך דאית ליה פירי אחריני ער האט אנדערע פירות פון ש אויף שבת ער וועט זיך נישט צוריק האלטן פון עונג שבת דעמאלטס זאגן מיר זאל ער נישט עסן דיע פירות וואס ר'האט געטון דורך זיי אן עבירה אפגעשעט תרומות ומעשרות אונזער שאלה איז געוועזן ער האט נישט קיין אנדער זאך וואס צו עסן שבת. תא שמע, כ'זיך פשוט'ן די שאלה וואס מיר האבן פריער געפרעגט אויב במזיד האט ער געקאכט פון יום טוב אויף שבת אן א עירוב, האט מען געלערנט, המטביל כליו בשבת, איינער האט גע'טובל'ט די כלים אין שבת, ס'שטייט נישט דא ער האט געטון אן עבירה וואס ר'האט זיי געטראגן דורך דעם רשות הרבים, נאר ער האט געהאט די מקווה ביי זיך, די עבירה איז געוועזן ער האט עובר געווען אויף די רבנן זאך, וואס די רבנן זאגן אז שבת טאר מען נישט טובל'ן קיין כלים בשוגג, אויב ער האט זיי געטובל'ט בשוגג, ישתמש בהן, מעג ער זיי נוצן אין שבת אויכעט, במזיד לא ישתמש בהן, במזיד טאר ער זיך נישט נוצן, זע איך דאך אז מען האט עובר געווען אויף א איסור דרבנן. האבן אים די רבנן גע'קנס'עט אז ער טאר נישט נוצן די זאך, איז די זעלבע זאך ביי אונז, עבר ואפה, ער האט געבאקן יום טוב אויף שבת אן א עירוב תבשילין, טאר מען נישט עסן. זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה, לא צריכא דא רעדט זיך דאית ליה מאני אחריני, ער האט אנדערע כלים, ער העט זיך נישט צוריק האלטן פון עונג שבת, אי נמי. אפשר בשאלה, ער קען דאך בארגן כלים פון זיין חבר, דעריבער זאגן מיר, אפילו עס רעדט זיך ער האט נישט קיין אנדערע כלים, נאר ווייל ער קען דאך בארגן די כלים פון זיין חבר, דעריבער זאגן מיר, אז במזיד, זאל ער נישט נוצן די כלים. תא שמע, צו זיך פושט זיין פון דעם ארום, מיר האבן געלערנט, המבשל בשבת, איינער קאכט שבת בשוגג, ער האט געקאכט בשוגג, יאכל, קען ער עסן, במזיד, לא יאכל, במזיד טאר ער נישט עסן. ס'דא א שאלה אז ער קען קען, אבער דא רעדט דאך די שאלה וועגן בו ביום טאר ער נישט עסן, זעה איך דאך פון דעם אויך אז מען טוט אים קנס'ענען. זאגט די גמרא, פון דא איז נישט קיין ראיה, איסורא דשבת שאני, דא האט ער געטון א מלאכה פון בישול, וואס דאס איז דאך פון די אבות מלאכות אויף דעם איז דא א איסור סקילה, דעריבער האבן די חכמים גע'קנס'עט במזיד, אבער דארטן עבר ואפה ביום טוב לשבת, ער האט נישט געלייגט קיין עירוב און ער האט געבאקן פון יום טוב אויף שבת, האט ער נאר עובר געווען א איסור דרבנן, קען זיין מען האט נישט גע'קנס'עט וואס איז געווען גלייך די הוה אמינא זיך פון דארט פושט זיין, ווייל אין די הוה אמינא האב איך געלערנט ווייל אסאך ערטער טרעפט מען א כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון. אין דער משנה האבן מיר געלערנט בית שמאי אומרים שני תבשילין, די בית שמאי זאגן אז דער עירוב דארף זיין פון צוויי געקאכטע זאכן, און די בית הלל זאגן אז ס'איז גענוג פון איין זאך. זאגט די גמרא מתניתין דלא כי האי תנא, אונזער משנה וואס ס'שטייט אז לויט די בית שמאי דארף זיין צוויי תבשילין און לויט די בית הלל איז גענוג איין תבשיל איז נישט ווי דער תנא. דתניא, מיר האבן געלערנט. אמר רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט, מודים בית שמאי ובית הלל, דאס זענען מודה די בית שמאי און די בית הלל על שני תבשילין שצריך, אז עס דארף זיין צוויי תבשילין, על מה נחלקו, אויף וועלכער זאך איז די מחלוקת, על דג וביצה שעליו, א פיש, וואס מען האט אים געפרעגלט מיט א איי צוזאמען, שבית שמאי אומרים די בית שמאי זאגן שני תבשילין, מיר דארפן דאך האבן צוויי תבשילין, און דאס איז גלייך ווי איין תבשיל, ובית הלל אומרים און די בית הלל זאגן תבשיל אחד, אז איין איינציגע תבשיל האט דעם זעלבן דין ווי צוויי תבשילין. זעה איך דאך לויט דעם תנא, אנדערש ווי אונזער משנה אז אלע האלטן ס'דארף זיין שני תבשילין ושוין, און אלע האלטן גלייך, דאס איז דער אויספיר פון ר' שמעון בן אלעזר, שאם פירפר ביצה ונתן לתוך הדג, ער האט גענומען באזונדער געקאכט פיש, און באזונדער האט ער געקאכט א איי, נאכער האט ער צוריבן די איי און די געקאכטע איי, און ער האט עס אריינגעלייגט אין דעם פיש און עס אויסגעמישט, או אדער שריסק קפלוטות ונתן לתוך הדג, ער האט צעריבן קפלוטות אזאן ירק געקאכטע און אריינגעלייגט אין דעם פיש, שהן שתי תבשילין ווייל ער האט דאך עס פריער געקאכט יעדע זאך באזונדער, אפילו ער האט עס שפעטער אויסגעמישט הייסט עס גלייך ווי צוויי תבשילין. איז דאך דאס אנדערש ווי דער תנא פון אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה שטייט דאך פארקערט, אז דג וביצה שעליו האלטן אלע ס'איז גוט, נאר מען קריגט זיך, לויט די בית הלל איז גענוג איין תבשיל. אמר רבא, האט רבא געזאגט, הלכתא כתנא דידן, די הלכה איז אזוי ווי דער תנא פון אונזער משנה, וואס ואליבא דבית הלל און אליבא דבית הלל וואס ער זאגט אז לויט די בית הלל איז גענוג איין תבשיל פארוואס איז ביי אונז דער מנהג אז מען נעמט צוויי זאכן איז שוין דא תוספות אין דעם מאריך און דער תוספות וויל זאגן אז די בית הלל וואס זיי זאגן תבשיל אחד איז די גאנצע אויפטו נאר אז אויף אלע זאכן סיי אויף צלי סיי אויף בראטן, סיי אויף קאכן, סיי אויף הטמנה איז גענוג איין תבשיל, אבער אליבא דבית הלל מוז אויכעט זיין פת. אין דער משנה האט מען געלערנט, אכלו או שאבד, אז ער האט אויפגעגעסן דעם עירוב, אדער איז פארלוירן געגאנגען, הרי זה לא יבשל עליו טאר ער מער נישט קאכן. אמר אביי, האט אביי געזאגט, נקטינן, מיר ווייסן דאס, התחיל בעיסתו, ער האט אנגעפאנגען צו זיך מאכן אין זיין טייג, יום טוב איז געווען פרייטאג, און ער האט געמאכט עירוב תבשילין, האט ער אנגעהויבן קנעטן די טייג, ונאכל עירובו, און דער עירוב איז געווארן אפגעגעסן, גומר, מעג ער ענדיגן. איז דער ראש שטעלט זיך, פארוואס שטייט נישט גומרה זאל ער ענדיגן די טייג? קלערט ער צו זאגן אז אויב התחיל איז נישט די טייטש איז אז ער מעג נאר דאס, נאר ער מעג שוין אלעס, אלע עניינים מעג ער שוין צוגרייטן, דאך פירט ער אויס הדבר שקול. אבער ווי רש י זאגט אין דער משנה, זאגט רש י בפירוש נישט אזוי, רש י זאגט אין דער משנה, אכלו או שאבד, שטייט אין דער משנה לא יבשל עליו בתחילה, זאגט דאך דער רש י אכלו או שאבד קודם שבישל כל צרכי שבת, ווייזט אויס אנגעהויבן האט ער שוין אנגעהויבן, נאר האט נאכנישט געענדיגט, קען מען שוין מער נישט טון אכלו או שאבד. רש י. מיר וועלן צוריק גיין צו די גמרא דף טז עמוד ב', די צווייטע שורה איז אונז געבליבן שווער, די גמרא האט דארט געפרעגט איבעיא להו, כזית אחד לכולם, או דילמא כזית לכל אחד ואחד, האט די גמרא פושט געווען פון א מימרא רבי אבא אמר רב אז עירובי תבשילין צריכין כזית בין לאחד בין למאה. נאכער פרעגט די גמרא א קשיא, אכלו, האבן מיר דאך געלערנט אין די משנה, אכלו או שאבד לא יבשל עליו בתחילה, אז מען האט אויפגעגעסן דעם עירוב פאר דעם קאכן, אדער איז פארלוירן געגאנגען טאר מען נישט קאכן, אנהייבן יעצט קאכן, שייר ממנו כל שהוא, סומך עליו לשבת, מאי כל שהוא, לאו אף על גב דליכא כזית. איז דאך לכאורה זייער שווער, ווי קען איך אפילו כ'זאל טייטשן אף על גב דליכא כזית? האט מען געפרעגט, איז דאך אויך נישט קיין קשיא, אפשר דא א חילוק פון תחילת עירוב צו סוף עירוב? פארענטפערט מען אויף דעם, ווייל עס שטייט אין גמרא. עירובי תבשילין צריך צריך שיהא בהן כזית, אזוי איז די גרסה פון תוספות, ביי אונז אין גמרא שטייט טאקע עה עירובי תבשילין צריכין כזית, תוספות האט די גרסה צריך שיהא בהן כזית. איז אויב אזוי יא ווייזט אויס דאס ווארט שיהא אז דארף זיין א כזית מתחילתו ועד סופו אויך, וואס האט מען געפרעגט אויף דעם תירוץ? די גמרא האט געענטפערט לא, דאית ביה כזית, און די שאלה וואס איר האט געפרעגט פרעגט דער צלח, דער צלח פרעגט אזוי, אויב ס'איז איבערגעבליבן ווידער א כזית, וואס איז די חידוש אז סומך עליו? אז אין אנפאנג איז דאך אויך די שיעור געוועזן נאר א כזית, איז דאך א פשיטא אז ס'בלייבט איבער וויפיל דער שיעור איז לכתחילה, איז עס זיכער גוט. און דער צלח ענטפערט, ס'איז דא א סברא צו זאגן אז זאל טאקע זיין בתחילה איז גענוג מיט א כזית, נאר אויב דער מענטש האט אוועקגעלייגט מער ווי א כזית, איז ער מגלה דעת, ער וויל זיך נישט פארלאזן אויף א כזית. וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'זאל נישט העלפן אז ס'בלייבט איבער פון איהם א כזית, ווייל ער האט דאך מגלה דעת געווען ער וויל אויף מערער, לאזט ער מיר הערן אז עס העלפט. דער צלח איז אויך מסביר די צווייטע קשיא וואס מ'האט געפרעגט. די צווייטע קשיא וואס די גמרא פרעגט, תא שמע תבשיל זה צלי ואפילו כבוש, שלוק, ומבושל. דער תבשיל פֿון עירוב איז גוט צלי און אַפֿילו כבוש, געווייקט, שלוק, שטאַרק צעקאָכט און מבושל, אַז ס'איז געקאָכט. פֿרעגט אויף דעם דער צל"ח, וואָס שטייט דאָס לשון אַפֿילו אויף מבושל? דער עיקר עירוב תבשילין שטייט פֿון דער משנה, ועושה תבשיל, מאַך איך דאָך דעם עיקר תבשיל פֿון אַ דבר מבושל, וואָס-זשע פּאַסט זיך צו זאָגן אויף דעם אַפֿילו? דער צל"ח איז דערויף מאריך אין תירוץ, אויך איז דאך שווער, ווי די גמרא פירט אויס, אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה, ס'איז דאך מער א פשיטא, מהיכי תיתי זאל איך זאגן אז מ'קען נישט מוסיף זיין וויפיל מ'וויל, איז דער פני יהושע טוט דאס פארענטפערן, כאטש ביי עירובי תחומין דארף זיין מזון שתי סעודות פאר יעדן איינעם, אבער דא איז איין כזית גענוג אפילו פאר הונדערט מענטשן.